שלום וברכה צו א מס ש מער נאמבער דרײַ און פֿערציק. די קריזיס צווישן די קריג בעסער געזאגט וואס ברענט יעצט צווישן רוסלאנד און אוקריינע האט אויפגעברענגט פארשידענע אינטערעסאנטע זאכן מיט א מעגליכקייט פון טוישן פון טוישן דעם סדר היום אויף מער ווי איין פראנט. די ערשטע פארשטייט זיך איז נעטאו, נעטאו די פארבאנד די אליאנץ פון געוועזענע אנטי יוראפעישע אנטי קאמוניסטישע לענדער וואס האט יעצט באקומען א משמעות פלוצלינג, דאס הייסט ס'איז יארן לאנג ספעציעל נאכדעם וואס די סאוויעטישע פארבאנד איז צוזאמגעפאלן אין תשנ"א אין נײַנצן נײַנטי איין האט נעטא פארלוירן היפש פון זיין משמעות ווייל די ארגאניזאציע קערפערשאפט איז דאך געגרינדעט געווארן מיטן ציל צו פארטיידיגן צו פארזיכערן די לענדער וואס זענען געווען פרא מערב וועלט, קאפיטאליסטיש, דעמאקראטיש און האבן מורא געהאט פון דעם קאמוניסטישן פון דעם רוסישן בער, און נאכדעם וואס די וואס קאמוניזם איז געפאלן וואס די קאמוניסטישע פארבאנד איז צעשפליטערט געווארן האט דאך במילא די זין דערפון האט פארלוירן זיין משמעות און ס'איז אזוי געווען פאר יארן לאנג. למעשה יעצט מיט דעם וואס מיט די רוסישע אטאקע קעגן אוקריינע האט נעטא צוריק, ס'איז אריינגעקומען א פריש חיות, פריש בלוט איז אריינגעקומען אין נעטא אין די קערפערשאפט, און וואס ס'וועט ארויסקומען דערפון, וואס די ענד רעזאלט, וואס די תוצאה וועט זיין, דאס בלייבט איבער צו זען, און וועלן מיר זען. אבער ס'דא נאך עפעס נאך זאכן, נאך פראנטן וואו די יעצטיגע קאנפליקט האט א השפעה, און איינע פון די פלעצער איז אויפן יוראפעישן פאראיין, אויף די EU, די יוראפיען יוניאן. איז די יוראפעישע פאראיין איז געגרינדעט געווארן מיט א קארגע צוואנציג יאר צוריק. די EU איז א פארבאנד פון זיבן און צוואַנציק לענדער, און די עיקר סיבה, די עיקר אנגעגעבענע סיבה וואס האט באוואויגן, וואס האט געטריבן, וואס איז געווען די מאטיוו צו גרינדן די קערפערשאפט איז געווען עקאנאמיש, געלט. און די מציאות איז טאקע היינט אז די EU איז די גרעסטע עקאנאמישע מאכט וואס איז דא פארשטייט זיך אלס א אינדיווידועל לאנד איז די פאראייניגטע שטאטן און טשיינע און נאך לענדער זענען מאכטפולער אין די אי יו אליין זענען דא לענדער וואס זענען עקאנאמישע גרויסמאכטן כשלעצמם אבער אלס א פארבאנד אלס א קערפערשאפט אלס אן ענטיטי איז די אי יו די גרעסטע עקאנאמיע ס'איז די גרעסטע עקאנאמישע ענטיטי וואס איז דא היינט אין די וועלט אבער למעשה זענען די אינטערעסן און די פלאטפארמע אפילו די אדזשענדע פונעם יוראפעישן פאראיין מיט די צייט האט זיך עס אנטוויקלט ס'איז געוואקסן ס'האט זיך צוברייטערט צו נאך זאכן, אבער די מציאות איז אז די יוראפעישע פאראיין באשטייט פון לענדער וואס האבן זייער ווייניג אין קאמאן דאס הייסט די צד השווה צווישן זיי איז זייער שוואך זייער לויז און וועגן דעם ווען ס'קומט צו כמעט יעדע החלטה זייער אסאך החלטות לאמיר זאגן זייער אסאך החלטות וואס די אי יו מאכט שטויסט זיך עס אן אין זייער גרויסע שוועריגקייטן, ס'איז זייער שווער צוזאמצונעמען דעם גאנצן עולם, אלע זיבן און צוואַנציק מיטגליד לענדער, אז זיי זאלן מסכים זיין אויף א זאך, אויף כמעט סיי וואס, און די סיבה איז ווייל די אינטערעסן זענען מורא'דיג מורא'דיג קאלערפול און פארשידנארטיג, דאס זענען נאך אלעם אינדיווידועל לענדער, און די לענדער זענען זייער זייער אנדערש, זיי האבן אנדערע אינטערעסן, זיי האבן א אנדערע קולטור, אנדערע וועג פון טראכטן, זיי האבן אנדערע פריאריטיס. און די אינטערעסן און די אדזשענדעס קומען זיך זייער זעלטן צוזאמען. סאו די בראך דערפון קומט יעצט, דורכאויס די יעצטיגע רוסלאנד אוקריינע קריזיס קומט עס ארויס זייער בולט. ס'שטארט ארויס ווייל די אפיציעלע שטעלונג פון די EU לגבי די קאנפליקט צווישן רוסלאנד און אוקריינע איז

צוריק בינדן די הענט פון רוסלאנד און נייטראליזירן די געפאר וואס די וועל, די מערב וועלט קוקט אן ווי די געפאר קעגן נישט נאר אוקריינע נאר קעגן יוראפ בכלל, דאס הייסט לאנג טערם זאלן זיי נייטראליזירן די געפאר, בינדן די הענט פון פוטין פון רוסלאנד און אים צווינגען צווינגען צוריקצוציען די טרופן און עס קען אפילו זיין אז טאמער ס'זאל מצליח זיין צו לייגן גענוג לחץ אויף רוסלאנד ארויסצוצווינגן נאך קאנסעשאנס, נאך פארשידענע התחייבות'ער וואס וועט מאכן יוראפ פילן מער רואיג מיט די עתיד צוזאמען מיט רוסלאנד, איז די אי יו האט פאר זיך יעצט צוויי זאכן, זענען דא צוויי שריט וואס די יוראפעישע פאראיין קען נעמען וואס קען, מען קען זאגן אפילו ממש, זיין די אנטשיידענדע מצב, עס קען רוקן די זאך אהער און אהין, צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז. א איסור, א פארבאט, צו אימפארטירן ענערדזשי, געז און אויל פון רוסלאנד. די צווייטע זאך איז צו פארגרינגערן אוקריינע פון זיך אנשליסן אין די אי יו אינעם יוראפעישן פאראיין. דאס זענען צוויי זאכן וואס די אי יו קען טון, און יעדע איינע פון זיי, שוין אפגערעדט פון ביידע אינאיינעם, האט די כח צו זייער שטארק מכריע זיין די ווייטערדיגע געלויף פון די געשעענישן קען מכריע זיין די עתיד פון אוקריינע און האט אויך א שטארקן כח צו צווינגען פוטין, רוסלאנד, צו קומען צום טיש און זיך אראפ זעצן צו רעדן, אראפ זעצן צו רעדן און מיט אסאך לעווערידזש, מיט אסאך יוראפעישע לעווערידזש צו קענען ארויסצווינגען פארשידענע הנחות פון רוסלאנד. די ערשטע זאך, די ערשטע שריט וואס די יוראפעישער פאראיין קען טון, איז ארויף לייגן א סאנקציעס, פשט אין פשוטע ווערטער ארויס געבן א איסור פארבאטן סיי וועלכע אלע לענדער אלע מיטגליד לענדער פונעם אייראפעאישן פאראיין צו אימפארטירן אויל פון רוסלאנד, אויל געז איז אלס די גרעסטע מארקעט אין די וועלט, וואלט אזא דאקומענט ס'איז א אונטערשריפט סך הכל א אונטערשריפט וואלט לכאורה געקענט דערשטיקן וויאזוי די מצב איז יעצט, האט אזא שריט דעם כח צו ממש דערשטיקן כמעט אינגאנצן די רוסישע עקאנאמיע, איז דאס קען זיין מעגליך צווינגען פוטין צו קומען צום טיש, נאכגעבן, עכ"פ זיך אראפזעצן רעדן מיט א הבנה אז ס'איז נישט ידו על העליונה. נאר וואס דען? די יוראפעישע לענדער קענען זיך נישט פאראייניגן אויף דעם. א פארבאט קעגן אימפארטירן רוסישע ענערדזשי וועט זיך שטארק אפרופן אויף מערערע לענדער פון די אי יו, נאר וואס דען, ס'זענען דא אזעלכע וואס זענען גרייט מוותר צו זיין, זענען גרייט עכ"פ, זיי זינגען דעם ניגון אז זענען גרייט צו ברענגען דעם קרבן וואס דאס העט זיי קאסטן, פארן ענדגילטיגן ציל פון מסדר זיין די זאך דא צווישן רוסלאנד און אוקריינא, אפשטעלן דעם אגרעסאר, אפשטעלן די בולי, פוטין, וויאזוי זיי קוקן עס אן. איז אבער דא אין דעם פאל איין לאנד, אונגארן, וועם עס אינטערעסירט נישט אזוי שטארק. אונגארן'ס אדזשענדע, בפרט מיט'ן יעצטיגן שטארק רעכטן פרעימ מיניסטער, זיי גייט ווייניג אן די קאנפליקט צווישן רוסלאנד און אוקריינע. ס'גייט זיי נישט אזוי שטארק אן, בכל אופן, צו גיין וועגן דעם ליידן, צו ברענגען וועגן, צו צאלן א פרייז, צו צאלן דעם פרייז וואס ס'פעלט אויס. יעצט אונגארן האט געשטימט, מסכים געווען אויף די ערשטע רונדע פון סאנקציעס וואס די אי יו האט ארויפגעלייגט אויף רוסלאנד, אבער ווען ס'קומט צו די יעצטיגע וואס ווערט פארגעשלאגן אין די טעג, וואס נעמט אויכעט אריין אן איסור קעגן ענערדזשי פון רוסלאנד, איז אונגארן נישט מסכים. און אונגארן דארף מסכים זיין כדי די אי יו אלס א קאלעקטיוו, אלס א כלל, זאל קענען ארויסקומען מיט אזא פארבאט. כדי די פארבאט זאל ווערן באשטעטיגט דארף עס די הסכמה פון אלע, און היות ס'איז דא איין לאנד וואס איז בכלל נישט אין ליין מיט זייער אסאך זאכן, נישט נאר לגבי אוקריינע, נאר פארשידענע אנדערע זאכן סיי עקאנאמיש, אידעלאגיש און נאך פרטים, נאך פארשידענע זאכן וואס זענען אויפן סדר היום, איז אונגארן בכלל נישט אין ליין מיט מיט פראנקרייך, דייטשלאנד און אנדערע נישט נאר יוראפעישע גרויסמאכטן נאר אפילו אנדערע סתם יוראפעישע לענדער. דער אונגארישער פריים מיניסטער האט קלאר געזאגט, און דערווייל האלט ער זיך ביי דעם זייער שטארק, אז אונגארן וועט נישט שטימען פאר א פרישע פעקל פון סאנקציעס קעגן רוסלאנד ווילאנג אירע אייגענע, די אונגארישע, ענערגיע געברויכן ווערן געהעריג אדרעסירט. ס'הייסט זי וויל זיין פארזיכערט אז זי, אונגארן, גייט נישט דארפן צאלן קיין פרייז פאר וואס וועלן קומען ווילן נישט דארפן זיך אפגעבן, נישט דארפן דילן מיט די תוצאות פון אזא איסור קעגן, אזא פארבאט קעגן רוסישע ענערדזשי, און פאר דאס ווערט נישט אדרעסירט, פאר זיי פילן זיך נישט פארזיכערט, וועט אונגארן נישט וואוטן פאר דעם פעקל סאנקציעס. סאו דאס איז לגבי דעם. נאכדעם איז דא די צווייטע זאך, אריינצונעמען אוקריינע אין די, אלס א מיטגליד אין די EU. דאס קען סיי אויפבויען אוקריינע פאליטיש, פינאנציעל, כ'מיין עקאנאמיש, מיליטעריש אפילו, און פארשטייט זיך אליין אז ס'וועט אויך אנווארפן ווארפן א פחד אויף רוסלאנד צו פרובירן זיך פארטשעפענען מיט א לאנד אונטער וועמען ס'שטייט אזא מעכטיגע ארגאניזאציע ווי די אי יו. אבער, די פראצעדור צו קענען זיך אנשליסן אין די אי יו. איז לאנג פארצויגן און האט זייער זייער שווערע גרויסע תנאים, זייער שווער זיי נאכצוקומען, ס'איז צענדליגע יארן, און אוקריינע וועט דארפן דורכגיין פארשידענע שינויים און זיך אויפבויען, קיצור, אוקריינע האט נישט דאס יכולת, האט נישט די מעגליכקייט, אפילו אין פרידנס צייטן, אונטער די בעסטע אומשטענדן, האט אוקריינע לעת עתה נישט דאס יכולת, נאכצוקומען אלע תנאים, זיך אוועקצושטעלן אזוי, מיט פארשידענע זאכן, א רייע זאכן, וואס דעקן דעם גאנצן סדר היום פון א לאנד, וואס ס'פעלט זיך אויס כדי אנגענומען צו ווערן אין די EU, און אפילו דעמאלטס, איז עס א לאנג פארצויגענע פראצעדור מיט די ביוראקרעסי בכלל ווי מען זאגט אז אפילו אוקריינע זאל קענען נאכקומען די תנאים קען עס נעמען צענדליגע יארן. די סעלושען פאר אזא זאך וואלט ווען געווען צו אראפ שניידן פון די תנאים, אראפ נעמען, באזייטיגן געוויסע תנאים, אקעי דאס פעלט שוין נישט אויס, לעת עתה על כל פנים, צו צייטווייליג צו פערמענענט, און אויך לאוערן די סטענדערדס אז א לאנד מוז נישט זיין פונקט אזוי כדי זאל זיין בארעכטיגט זיך אנצושליסן אין די אי יו. יעצט ווען ס'קומט פון א כמעט יעדע פערספעקטיוו און כמעט יעדע אין כמעט יעדן הינזיכט וועט די אי יו נישט קיין סאך פארדינען אויף כמובן שארט טערם פון דעם וואס אוקריינע שליסט זיך אן קומט אריין אין די אי יו. לאנג טערם קען זיין אז יא. ס'איז דא פארשידענע. ס'איז דא פארשידענע אינוועסטמענטס און פארשידענע זאכן וואס קענען אויפגעבויט און אנטוויקלט ווערן אין אוקריינא, ס'איז דא תבואה און זיי האבן אויך אליינס גרויסע אוצרות פון ענערדזשי וואס דארף פשוט אנטוויקלט און אויפגעבויט ווערן, ס'איז אסאך אינוועסטמענטס און ס'קען זיין אז ס'לוינט. אבער ס'איז גאנץ קלאר אז לעת עתה, ס'הייסט די סיבה פארוואס די די פארשידענע די גרויסמאכטן פונעם אי יו בפרט פראנקרייך שטופן די אי יו צו טוישן, מאדיפייען, די תנאים, די קריטעריע, פאר אז א לאנד זאל קענען זיך אנשליסן, דאס ווערט געטריבן פון די יעצטיגע אנטי רוסישע סענטימענטן, פון די יעצטיגע קריזיס, און פון די יוראפעישע אדזשענדע, די אדזשענדע פון רוב פון די מערב וועלט, אפצושטעלן די רוסישע אגרעשאן, ווייל הגם ס'איז אמת אז ס'איז דא פאטענשאל אין אוקריינע, על כל פנים עקאנאמיש, ס'דא פאטענשאל פון וואס ס'קען זיין וועט בענעפעטירן די אנדערע, די EU אלס א כלל, איז עס אבער א גרויסע געמבל, ס'איז א גרויסע אנשטעל, ווייל קיינער ווייסט נישט ווי זאכן וועלן גיין, יעדער איינער ווייסט אויכעט אז אוקריינע איז געפלאגט פון קאראפשן, קיצור דאס איז א ס'איז זיכער א געמבל, הגם ס'איז דא א מקום צו טראכטן אז בסופו של דבר קען זיין אז אוקריינע וועט קענען קאנטריביוטן צו די אי יו, צו די כלל אי יו, צום אייראפעאישן פאראיין, איז אבער גאנץ זיכער אז די סיבה פון פארוואס פראנקרייך און אנדערע ווילן גרינגער מאכן פאר אוקריינע זיך אנצושליסן אין די EU האט נישט צו טון מיט די עיקר פרינציפן, מיט די עכטע מאטיוו פארוואס די EU איז לכתחילה געגרינדעט געווארן, דהיינו פאר די עקאנאמישן בענעפיט פונעם כלל פון אלע לענדער וואס זענען אנגעשלאסן אין דעם פאראיין. סאו וויבאלד אזוי זענען ווייטער דא חילוקי דעות. ס'זענען דא לענדער, בפרט טאקע די קלענערע, די קלענערע לענדער וואס זענען מער מזרח אירופעישע לענדער, וואס זענען נישט אזוי שטארק אזוי ווי מ'זאגט אינעם ענין פון פיקסן רוסלאנד און ראטעווען אוקריינע. כ'מיין זיי זענען אפשר גרייט אבער זענען נישט וויליג צו צאלן פאר דעם יעדן פרייז. איז יענע זענען נישט גרייט, זיי ווילן נישט אז מ'זאל טוישן, זאל עס זאל עס זיין אזוי ווי ס'איז, זאל עס בלייבן ווי ס'איז. די יעצטיגע מצב פאנקשאנט ס'ווירקט, ס'ארבעט, ס'ברענגט תוצאות, און די וואס זענען דארטן געניסן דערפון, נישטא קיין סיבה צו גיין עס טוישן. ס'הייסט עס איז א ערנסטע שינוי ווען מ'גייט לאוערן די סטענדערדס, פארגרינגערן פאר אנדערע לענדער זיך אנצושליסן אין אינעם אייראפעאישן פאראיין, ס'האט ווייטגרייכנדע תוצאות, ס'איז נישט פשוט א נייע לאנד, א נייע מיטגליד אינעם פאר איין מיינט זייער אסאך, עס קאסט א פרייז און זיי זענען עס נישט וויליג צו צאלן. איז די די יעצטיגע חילוקי דעות וואס ווי מען זעט האט ממש פארקריפלט די מעגליכקייטן פון די אי יו צו טון קיין ערנסטע ממשות'דיגע געשיר וואס זי האט באמת אין איר באזיץ וואס זי קען ווען טון יא דאס האט ארויפגעברענגט צום אויבערפלאך ווייטער די פראבלעם מען קען אפילו זאגן די בראך אין די אי יו אויף די אופן וויאזוי ס'איז יעצט צוזאמגעשטעלט וויאזוי ס'לויפט און נאכדעם איז דא נאך א שטילע דעבאטע וואס איז נאכנישט באמת, מען הערט עס נאכנישט מיט קיין הויכע טענער, אבער ס'שפילט זיך שוין אפ, ווי מען זאגט אונטער די קוליסן, לגבי די קאנקורענץ צווישן די פאראייניגטע שטאטן און טשיינע, כינע. איז די זאך איז אז די קאנקורענץ, די פארמעסט צווישן די צוויי, איז אויכעט אזוי ווי מען זאגט א שטילע און קאלטע און האלב קאלטע קריג וואס שפילט זיך שוין אפ א שטיק צייט צווישן די צוויי גרויסמאכטן, און ס'ווערט נאר שארפער. און ס'וועט זיין מעגליך ארויסקומען אין די עפנטליכקייט און ס'וועט זיך אויסדרוקן אויף פארשידענע אופנים און צווינגען לענדער צו נעמען זייטן. ס'איז שוין אזוי. ס'איז שוין יעצט דא געוויסע לענדער וואס דארפן נעמען א זייט. איך בין מיט אים אדער איך בין מיט אים. איך בין מיט אמעריקע אדער איך בין מיט טשיינע. וועמענס אינטערעסן ציט זיך צאם אויף פארשידענע פראנטן? איז די פארמעסט צווישן אמעריקע און טשיינע, מ'זאגט דער עיקר, דער יסוד הדבר איז מי בראש. יא פארשטייט זיך אריין עס קומען אריין נאך זאכן עס קומען אריין נאך פרטים און מען קריגט זיך אויף דעם און אויף יענץ אויף יענעם פראנט און אויף דעם און אין דעם הינזיכט אבער די די אונטערשטע שורה איז אויב מען דארף עס אויב מען דארף עס אריינכאפן אלעס די די די קאנפליקט צווישן די צוויי די קאנקורענץ צווישן אמעריקע און טשיינע איז עס ווער זאל זיין די גרויסמאכט דערווייל איז עס די פאראייניגטע שטאטן ס'איז קלאר אז טשיינע וויל איבערנעמען ס'איז קלאר אז טשיינע טוט וואס זי קען נאר אנצוקומען אהין און ס'איז אויך קלאר אז זי מאכט פארשריט איז די אינטערעסן פון די אי-יו, און בפרט ספעציפישע לענדער אינעם אייראפעישן פאראיין, איז נישט דווקא נאנטער, נישט דווקא אזוי אזוי נאנט צו אמעריקע און אזוי ווייט פון טשיינע. דאס הייסט אז ס'איז דא געוויסע לענדער וועם ס'איז נישט אזא גרויסע נפקא מינה ווער ס'שטייט ווער ס'שטייט בראש. די אינטערעסן וואס זיי האבן יא זענען זיי וויכטיגער ווי צו אמעריקע שטייט אין שפיץ צו טשיינע, יא ס'איז מסתבר אז רוב יוראפעישע ובפרט די מערב יוראפעישע לענדער זענען באקוועמער מיט א וועלט וואו די גרויסמאכט איז די פאראייניגטע שטאטן ווי איידער א וועלט וואו די די גרויסמאכט מיטן ד' הידיעה איז טשיינע אבער ס'זענען דא נאך אינטערעסן און ס'זענען דא נאך לענדער און נאכדעם איז דא די אינטערעסן פון די אי יו אלץ א כלל די גאנצע פאראיין און ס'איז נישט דווקא אייביג אזוי, ס'שטימט נישט דווקא אינגאנצן מיט אמעריקע'ס אדזשענדע. און די וויכוח ווי געזאגט שפילט זיך שוין אפ, ס'איז נאך נישט אויף קיין הויכע טענער, און ס'איז נאך נישט אזוי ווי מען זאגט גענוג אין די עפנטליכקייט אז ס'זאל מאכן העדליינס, אבער עס איז שוין דא א שמועס דערוועגן. איז די יעצטיגע קריזיס צווישן די עה, די קריזיס מיט אוקריינע, איז מעגליך איינע פון די פלעצער וואס וועט איינע פון די געשעענישן וואס וועט איבערלאזן א שפור אויף די אי יו און מעגליך עס אפילו טוישן, און אפילו אויב די טוישן וועלן נישט זיין ממשות'דיג, ס'וועט נישט זיין נראה לעין, העט עס, ברענגט עס אבער אריין א געוויסע ידיעה, ס'העלפט די יו די יוראפעישע פאראיין און די יוראפעישע אינדיווידזשועל לענדער אינטערנעלייזן אז די ס'דא א מציאות און ס'דא געוויסע מציאות'ן ווי זייערע אינטערעסן נישט נאר קומען זיך נישט צוזאם אויף פארקערט זיי צעגייען זיך אין גאר אנדערע און אפילו קעגנגעזעצטע דרכים. עס איז אזוי איז עס ווען מען מאכט א א סינטעטישע כלל, מען פרובירט צוזאמברענגן מענטשן וועמענס אינטערעסן זענען נישט אינאיינעם, זיי ווערן נישט מאטיווירט פון קיין אמת'ע פון קיין אנדערע סיבות בעיקר ווי וואס ס'סערווט מיך, וואס ס'מאכט מיך גרינגער און בעסער, און אין אזא פאל איז שווער צו ארויסווייזן א גרייטקייט, ס'איז שווער צו שפירן רעדי מקריב צו זיין פון זיך פאר די טובה פון יענעם. אין קאנטראסט איז עס ביי אונז אידן גאר אנדערש, אידן זענען די רחמנים בני רחמנים און גומלי חסדים, און דאס איז די מיינדסעט, דאס איז אזא מיינדסעט א פונקט פארקערטע וואס טרייבט זיך צו העל אז מען זאל זיך העלפן איינער דעם אנדערן, און די קרן הלוואות איז א פראדוקט פון אזא מין וועג פון טראכטן, פון די אידישע מידה פון גמילות חסדים, קרן הלוואות איז געווידמעט צו העלפן ביזנעסער זיך עקספענדן אדער איבערקומען א. שווערע תקופה, קרן הלוואות געבט אינטערעסט פרי לאונס אויף גרינגע תנאים, פאר אידן וואס זענען ווי געזאגט וואס זענען אין ביזנעס און ווילן עקספענדן אדער האבן זיך אנגעשטויסן אין א געוויסע שוועריגקייטן דארפן און נויטיגן זיך פון פינף און צוואַנציק צו פֿופֿציק טויזנט דאלער צו קענען איבערשוויצן די תקופה און ווייטער מצליח זיין אויף א גרעסערן אופן, די נאמבער פון קרן הלוואות איז, סעווען טרי טו